זונטאג ויגש, ווען מען לערנט די זעקס פסוקים האט מען אינזין אז דאס איז אקעגן די וואו פונעם מילוי יוד פונעם שם בן, איבערצולאזן א הארה פונעם תוספת נשמה פונעם פריערדיגן שבת. זאגט די הייליגע תורה ויגש אליו יהודה, יהודה האט זיך דערנענטערט צו יוסף ויאמר און ער האט געזאגט בי אדוני איך בעט דיך מיין האר, ידבר נא עבדך דבר באזני אדוני, דיין קנעכט זאל קענען רעדן א זאך וואס זאל ווערן אנגענומען אין די אויערן פון מיין האר, ואל יחר אפך בעבדך, דיין צארן זאל זיך נישט דערהיצן אויף דיין קנעכט, כי כמוך כפרעה, ווייל דו ביסט אזוי חשוב ביי מיר ווי א קעניג. אדער מ'זעהט נאך פשטים באלד אין רשי. זאגט רשי ויגש אליו דבר באזני אדוני, זאגט רשי מ'קען נישט טייטשן כפשוטו אז ער וויל אים עפעס אריינרוימען אינעם אויער, זאגט דער מזרחי ווייל ס'איז נישט קיין כבוד צו רעדן אזוי צו א קעניג, שטילערהייט אריינרוימען, און דער גור אריה זאגט, ווייל ס'שטייט באזני, צוויי אויערן, ווען איינער זאגט פאר איינעם א סוד, רעדט ער נאר צו איין אויער, נישט צו ביידע. פאר דעם טייטשט רשי ער מיינט צו זאגן יכנסו דברי באזניך, איך וויל רעדן עפעס וואס זאל אריינגיין ביי דיר, דו זאלסט עס אננעמען, זאלסט פארשטיין מיינע טענות. זאגט רשי ואל יחר אפך. מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות. סתם פון די פשטות הפסוקים קען מען נאכנישט זען אז ער האט גערעדט שטרענג, כי כמוך כפרעה קען מיינען אז דו ביסט ביי מיר חשוב ווי פרעה, און מען זעט נאכנישט דא אז ער זאל האבן גערעדט שטרענג, אבער אז ס'שטייט ואל יחר אפך זאל זיך נישט אויפרעגן, פון דעם פארשטייט מען אז ער האט יא גערעדט גאר שטרענגע רייד, און פאר דעם ערלויבט זיך שוין רשי אראפצוברענגען די אלע דרשות חזל אז כי כמוך כפרעה איז גאר געווען סטראשע רייד. זאגט רשי, כי כמוך כפרעה, די ערשטע פשט איז, חשוב אתה בעיני כמלך, זהו פשוטו, דאס איז די פשוטע פשט ער האט אים געזאגט, דו ביסט ביי מיר חשוב ווי א קעניג, און דערפאר רעג דיך נישט אויף אפילו איך וועל רעדן נישט בדרך כבוד, ווייל אין אדם נתפס על צערו, איך בין פשוט יעצט אין א שווערע מצב, מ'האט אוועקגעכאפט מיין ברודער איך קען נישט צוריק גיין צום טאטן, ממילא אפילו איך וועל רעדן שטרענג נעם עס נישט פערזענליך ווייל באמת האלט איך דיך זייער חשוב און טייער אזוי ווי א קעניג. זאגט רשי ומדרשו די מדרש איז ווייל לכאורה לויט די ערשטע פשט וואלט געווען געדארפט שטיין כי כמוך כמלך וואס עפעס כאפט ער אן פונקט ווי פרעה האט ער אים געמיינט מרמז צו זיין סופך ללקות עליו בצרעת דו גייסט וועגן דעם בנימין געשטראפט ווערן מיט א קרעץ כמו שלקה פרעה על ידי זקנתי שרה פונקט ווי פרעה האט באקומען א קרעץ על לילה אחת שעיכבה צוליב די איין נאכט וואס ער האט צוריק געהאלטן מיין באבע איז ער געשטראפט געווארן מיט קרעץ זעלבע זאך דו זאגט דער גור אריה, ער האט חושד געווען יוסף אז ער נעמט אים למשכב זכר, ממילא האט ער אים געזאגט דו וועסט באקומען אזא סוף ווי פרעה, וואס ער האט אויכעט פארכאפט שרה פאר אזא צוועק. נאך א פשט זאגט ער, ווען איינער איז מוציא שם רע אויף א צווייטן דעמאלטס ווערט ער געשטראפט מיט צרעת, פרעה האט מוציא שם רע געווען אויף שרה מענטשן זאלן שמועסן אז זי האט מזנה געווען פארדעם איז ער קרעציג געווארן, און דו האסט ארויסגעלאזט א שם אויף בנימין אז ער איז א גנב, ממילא וועסטו אויכעט באקומען די זעלבע קרעץ, און פון זיך אליין זאגט ער א פשט דער גור אריה, אז ווען איינער כאפט עפעס וואס באלאנגט נישט פאר אים, זאגט דער מדרש, דאס איז איינע פון די צען זאכן פארוואס ס'קומט זיך קרעץ. איז פרעה האט גענומען שרה וואס האט נישט באלאנגט צו אים איז ער געווארן קרעציג, און אז יוסף וואלט אוועקגעכאפט בנימין, האט ער אים אנגעסטראשעט מיט די זעלבע מין קרעץ. זאגט רשי דבר אחר נאך א פשט, מה פרעה גוזר ואינו מקיים, מבטיח ואינו עושה, אף אתה כן. פונקט ווי פרעה האט גוזר געווען א גזירה און ער האט עס נישט איינגעהאלטן, און ער האט צוגעזאגט זאכן און ער טוט עס נישט, די זעלבע זאך ביסטו אויכעט. ווי טרעפט מען אז פרעה האט געמאכט גזירות און נישט איינגעהאלטן הבטחות וואס ער האט נישט געטון? זאגן די מפרשים אז פרעה ווען ער איז געמאכט געווארן אלס קעניג פון מצרים האט מען אים באשוואוירן ער זאל איינהאלטן אלע געזעצן פון מצרים און איינע פון די געזעצן איז אז א עבד טאר נישט ווערן קיין קעניג ער טאר נישט אנטון די זיידענע קליידער און פרעה אליין האט עובר געווען אויף דעם און ער האט אנגעטון פאר יוסף און די זיידענע קליידער איז מה דאך אז ער איז נחשד אויף א שבועה וואס ער האט געמאכט איינצוהאלטן די געזעצן פונעם לאנד האט ער עובר געווען כל שכן אויף סתם א הבטחה וואס ער האט צוגעזאגט וועט ער זיכער עובר זיין און מען טרעפט טאקע אז ער האט געהאט צוגעזאגט אז ווער ס'וועט קומען אין זיין לאנד צו קויפן די תבואה אין די הונגער יארן וועט ארויס גיין רואיג און צופרידן און קיינער וועט זיך נישט טשעפענען מיט אים און דא נעמט מען די גאנצע משפחה און מען האלט זיי אויף ממילא האט ער געזאגט פאר יוסף, דו ביסט די זעלבע זאך ווי פרעה מיט דעם, וכי זו היא שימת עין שאמרת לשים עינך עליו, איז דען דאס די טייטש וואס דו האסט געזאגט אז דו וועסט לייגן א אויג אויף אים, ווי מ'זעט שפעטער אין די פסוקים אז יהודה האט געזאגט פאר יוסף דו האסט געזאגט ואשימה עיני עליו, ווי די רמבן טייטשט עס אויס אז דאס מיינט נישט סתם לייגן א אויג נאר דאס מיינט גוט אכט געבן אויף אים אז ס'זאל אים גארנישט פעלן, און דא נעמסטו און דו כאפסט אים אוועק און דו ביסט אים חושד אין גניבה, ממילא ביסטו אזוי ווי פרעה אז דו ביסט מבטיח ואינו עושה.

זאגט יהודה ווייטער, אדוני שאל את עבדיו לאמור, מיין האר האט געפרעגט זיינע קנעכט אזוי צו זאגן היש לכם אב או אח, צו האט איר א טאטע אדער א ברודער? זאגט רשי, אדוני שאל את עבדיו, מתחילה בעלילה באת עלינו, אונז האבן שוין גלייך אנהייב געזען אז דו ווילסט דיך ארויפלייגן אויף אונז מיט בלבולים, למה היה לך לשאול כל אלה, וואס האסטו געדארפט פרעגן אונזער גאנצע יחוס, בתך היינו מבקשים, האבן אונז דען געוואלט זיך משדך זיין מיט דיין טאכטער, או אחותינו אתה מבקש, האסטו דען געזוכט אונזער שוועסטער? ואף על פי כן, אפילו אונז האמיר געהאט א סיבה דיך אפצוזאגן, און הגם א מלך, א משנה למלך קען מען נישט צוריקווייזן, מען קען נישט אינגאנצן פארמאכן דאס מויל, האמיר אבער געהאט א ברירה זיך ארויסדרייען און נישט ענטפערן פונקטליך אויף אלעס און נישט צולייגן צולייגן אייגענע אינפארמאציע וואס ער האט נישט געפרעגט. אבער ואף על פי כן ונאמר אל אדוני, אונז האמיר אלעס געזאגט פאר אונזער האר לא כיחדנו ממך דבר, מען האט גארנישט צוריקגעהאלטן פון דיר, מען האט נישט פרובירט צו פארמיידן עפעס א אינפארמאציע פון איבערגעבן, זאגט די תרגום רבוני שאיל ית עבדוהי למימר האית לכון אבא או אחא זאגט ער ווייטער ונאמר אל אדוני האבן מיר געזאגט צו אונזער האר יש לנו אב זקן אונז האמיר אן אלטן טאטן וילד זקנים קטן און א קליין קינד וואס איז אים געבוירן אויף דער עלטער ואחיו מת און די ברודער פון דעם קליין קינד איז געשטארבן ויותר הוא לבדו לאמו איז דער קינד דער קליינער געבליבן אליין צו זיין מאמע ואביו אהבו און דער טאטע האט אים ליב זאגט רשי ואחיו מת, שטעלט זיך רשי פאר דעם האבן זיי געהאט נאך געזאגט ואחיו איננו, וואס האבן זיי פלוצלינג געטוישט און געזאגט אז ער איז טויט, מפני היראה, ווייל ער האט מורא געהאט היה מוציא דבר שקר מפיו האט ער ארויסגעברענגט א ליגנט פונעם מויל אמר ער האט געטראכט צו זיך אם אומר לו שהוא קיים אויב וועל איך זאגן פאר יוסף אז דער ברודער לעבט נאך יאמר הביאוהו אצלי וועט ער זאגן ברענג אים צו מיר. ממילא האט ער געטוישט די מעשה, ער האט געזאגט פאר יוסף, ביז יעצט האב איך טאקע געמיינט ער איז נאר איננו, ער איז פארשווינדן געווארן, און פאר דעם האט מען זיך טאקע צעשפרייט און אריינגעקומען פון באזונדערע טויערן צו גיין אים אויפזוכן, אבער למעשה זאגט ער, האט זיך ארויסגעשטעלט אז ער לעבט שוין נישט. ממילא האט ער זיך דא ערלויבט צו זאגן ואחיו מת, לבדו לאמו, איז פשטות קען מען ווען טייטשן אז זיין מאמע לעבט נאך און ער איז געבליבן איינער אליין צו די מאמע, און דערפאר בעט ער רחמנות מ'זאל אים לאזן צוריק אהיים גיין צו די מאמע, אבער דאס איז דאך נישט אמת, די מאמע האט דאך שוין נישט געלעבט רחל, פאר דעם טייטשט רשי מאותה האם אין לו עוד אח, ער איז געבליבן אליין פון די מאמע, ווייל פון די מאמע איז מער נישטא קיין ברודער, ממילא דער טאטע טרייסט זיך נישט מיט די מאמע, מיט די פארלוסט פון די מאמע, נאר מיט דעם וואס ער האט נאך עפעס א געדענקעניש פון איר, מיט דעם וואס ער האט נאך דעם יונגען זון פון איר, ממילא מוזט אים אהיים שיקן פשוט פארן טאטנ'ס אז די טאטע זאל זיך טרייסטן מיט דעם פארלוסט פון די מאמע, זאגט דער תרגום ואמרנא לרבוני אית לנא אבא סבא ובר סיבתין זעיר ואחוהי מית ואשתאר הוא בלחודוהי לאמיה ואבוהי רחים ליה. זאגט דער פסוק ותאמר אל עבדיך, האסטו יוסף געזאגט פאר דיינע קנעכט הורידוהו אלי, נעדערט אים אראפ צו מיר, ואשימה עיני עליו, איך וועל לייגן מיין אויג אויף אים, האבן מיר שוין געשמועסט דער רמבן זאגט דאס מיינט נישט סתם לייגן א אויג נאר דאס מיינט אכט געבן אויף אים אז ס'זאל אים גארנישט פעלן,

זאגט רשי ועזב את אביו ומת, אם יעזב את אביו, טאמער ער וועט איבערלאזן זיין טאטן דואגים אנו, זארגן מיר זיך שמא ימות בדרך, אפשר וועט ער אויסגיין אויפן וועג, שהרי אמו בדרך מתה, זיין מאמע איז דאך אויסגעגאנגען אויפן וועג, און א מזל פון א קינד איז געווענליך דומה צו די מזל פון א מאמע, אפשר וועט ער אויכעט שטארבן אין וועג, נאכדערצו אז ער איז אזא יונגער געצערטלטער קינד און ער איז נישט צוגעוואוינט צו זיין אוועק פונעם טאטן, קען ער דאך חלילה אויסגיין. זאגט די תרגום ואמרנא לרבוני לא יכול עולימא למשבק ית אבוהי ואם ישבוק ית אבוהי ומית זאגט דער פסוק ותאמר אל עבדיך האסטו געזאגט צו דיינע קנעכט אם לא ירד אחיכם הקטן אתכם טאמער ס'וועט נישט אראפנידערען ענקער קליינער ברודער מיט ענק לא תוסיפון לראות פני וועט זאלט איר נישט פארמערן צו קומען זעהן מיין פנים מער זאגן די מפרשים אז יוסף האט נישט מורא געהאט אז בנימין וועט שטארבן אויפן וועג, ווייל ער האט געוואוסט אז זיין מאמע רחל איז נישט געשטארבן פון טורח הדרך נאר פשוט ווייל זי איז נסתכן געווארן מיט די לידה פונעם בנימין, ממילא האט ער נישט מורא געהאט פון דעם, און ער האט קלאר פארלאנגט אז ער זאל אראפקומען, דער בנימין זאל אוועקגיין פונעם טאטן און אליינס אראפקומען. זאגט דער תרגום ואמרת לעבדך אם לא יחות אחוכון זעירא עמכון לא תוספון למחזי אפי. די הפטורה פון די וואך איז אין יחזקאל קאפיטל ל ז, וואס מען רעדט דארטן פון יהודה ויוסף, די עשרת השבטים וואס האבן זיך צוזאמגענומען און זיי ווערן אנגערופן יוסף, ווייל דער ערשטער קעניג איז געווען ירבעם בן נבט וואס ער האט געשטאמט פון שבט אפרים פון יוסף, און יהודה וואס די יהודה בנימין זענען געווען די מלכי בית דוד, און זיי זענען געווען צוויי חלקים, כלל ישראל איז געווען איינגעטיילט צווישן צוויי מלכים, און דא זאגט דער נביא אז לעתיד וועט זיך עס צוריק פאראייניגן. יהודה ויוסף זענען געווען די הויפט שפילער דא אין פרשת ויגש, לערנט מען די הפטורה וואס רעדט אויכעט ארום פון יהודה ויוסף. זאגט דער נביא ויהי דבר השם אלי לאמור, ס'איז געקומען די ווארט פונעם אייבערשטן צו מיר, איך זאל עס איבערגעבן פאר די אידן. זאגט דער תרגום והוה פתגם נבואה מן קדם השם עמי למימר. זאגט דער פסוק ואתה בן אדם דו מענטש קח לך עץ אחד, נעם דיר א שטיקל האלץ, וכתוב עליו און שרייב ארויף די פיר ווערטער, ליהודה, וואס דאס איז שבט יהודה, ולבני ישראל חבריו, און צו זיינע חברים די בני ישראל, דאס גייט ארויף אויף שבט בנימין, וואס האט זיך געהאלטן מיט שבט יהודה. ולקח עץ אחד, דערנאכדעם נעם נאך א שטיקל האלץ וכתוב עליו און שרייב אויף דעם ארויף ליוסף צו די שבט יוסף עץ אפרים די האלץ פון אפרים וואס מען האט שוין געשמועסט אז די ערשטע קעניג איז געווען ירבעם בן נבט וואס ער האט געשטאמט פון אפרים ממילא רופט זיך אלעס אן על שם אפרים וכל בית ישראל חבריו גייט ארויף אויף די איבריגע ניין שבטים וואס האבן זיך מכניע געווען און זיך געהאלטן צוזאמען מיט יוסף און פון די צען שבטים איז באשטאנען די מלכי ישראל.

ס'זאל זיין אין דיינע הענט אזוי ווי איין האלץ. והיו לאחדים בידיך, נאכדעם וואס דו וועסט עס האלטן נאנט איינס צום צווייטן וועל איך מאכן א נס, ס'וועט פאראייניגט ווערן, די ביידע שטיקלעך קלעצער וועלן באלד ביידע ווערן איין גרויסע האלץ. זאגט דער תרגום ותקריב יתהון חד לות חד לך ללוחא חד ויהון לחוד בידך. זאגט דער פסוק וכאשר יאמרו אליך בני עמך לאמור ווען די אידן וועלן דיר פרעגן, יחזקאל הנביא הלא תגיד לנו מה אלה לך, זאג אונז וואס איז דער רמז מיט די צוויי העלצער וואס מען האט אויפגעשריבן דארטן פאר יוסף און פאר יהודה, און וואס איז דער רמז אז עס איז געווארן פאראייניגט, זאגט דער תרגום וכד יימרון לך בני עמך למימר הלא תחוי לנא מה אלין לך, דער אייבערשטער דבר אליהם זאג צו זיי כה אמר ה' אלוקים אזוי האט דער אייבערשטער געזאגט הנה אני לוקח איך וועל נעמען את עץ יוסף די האלץ פון יוסף אשר ביד אפרים וואס די מלוכה ליגט אין די האנט פון אפרים ושבטי ישראל חבריו וועל איך מיטנעמען די אלע אנדערע נײַן שבטים וואס האלטן זיך מיט אים ונתתי אותם עליו את עץ יהודה איך וועל עס צאמשטעלן אינאיינעם מיט דעם האלץ פון יהודה מיט דער מלוכה פון יהודה ועשיתם לעץ אחד איך וועל עס מאכן פאר איין האלץ והיו אחד בידי ס'וועט ווערן פאראייניגט אין מיינע הענט

זאגט שלמה המלך אין משלי קאפיטל י', אוגר בקיץ בן משכיל, דער קלוגער זון, אין די זומער, וואס דעמאלטס איז די צייט פון איינזאמלען די זאכן, אפילו עס איז שוין נישט דא צופיל זאכן אויפן פעלד, רוב זאכן האט מען שוין אין די שניט צייט וואס דאס איז אפאר חדשים פריער אריינגעברענגט, אבער עס איז נאך אלץ דא זאכן, קלייניקייטן וואס מען דארף אריינברענגען, ער פוילט זיך נישט אונטער, ער טוט אלעס איינזאמלען און אריינברענגען אין שטוב. נרדם בקציר בן מביש, דער פארשעמענדער זון, וואס ער איז פויל, אפילו אין די צייט פונעם שניט וואס דעמאלס דארף מען אלע תבואה אפשניידן און אריינברענגען, איז ער אויכעט איינגעשלאפן, און ער איז פויל און ער טוט גארנישט קיין וויכטיגע זאכן וואס מען דארף טוען און אזוי וועט ער זיין הונגעריג א גאנץ יאר וועט נישט האבן וואס צו עסן, אז מען ארבעט נישט און מען גרייט נישט אן האט מען נישט אוועקגעלייגט אויף די ווינטער גארנישט. זאגט דער גרא אז דא איז דא א רמז אז אויף די יונגע יארן דארף מען אריינכאפן דעמאלטס ווערט עס צוגעגליכן צו די שניט וואס דעמאלטס כאפט מען אריין תבואה מען כאפט אריין אסאך תורה און דער פארשעמענדער זון ער פוילט זיך אפילו אין די יונגע יארן וואס דעמאלטס איז גאר קריטיש וויכטיג אז מען זאל אריין כאפן ווי מער און דעמאלטס פארשלאפט ער און ער פארשלעפט די צייט און ער פוילט ארום ממילא איז ער א פארשעמענדער זון, און דער קלוגער זון איז אפילו אויף די עלטערע יארן וואס דאס איז צוגעגליכן צו קיץ, מען קען שוין נישט צופיל קונה זיין קיין נייע זאכן, די קאפ איז שוין נישט דא געהעריג, אבער דעמאלטס טוט ער איבער'חזר'ן אלטע זאכן און ער נעמט עס צאם ער זאל עס נישט פארגעסן. זאגט דער תרגום, דפלח בקיטא ברא סוכלתנא הוא, ודדמיך בחצדא ברא מבהתנא הוא. זאגט דער פסוק, ברכות לראש צדיק, ברכות וועט קומען פונעם אייבערשטן אויפן קאפ פונעם צדיק, ופי רשעים יכסה חמס, די מויל פון די רשעים וועט צודעקן די רויב, די שלעכטע זאכן, די עבירות וואס זיי טוען, דאס וועט זיי פארדעקן דעם מויל און דערשטיקט ווערן און אויסגיין, די עבירה אליין וועט נקמה נעמען פון זיי, דער אבן עזרא ברענגט נאך א פשט, ברכות לראש צדיק, ווען דער צדיק האט עפעס א פלאן צו טון א גוטע זאך, און א צדיק טוט דאך נאר גוטע זאכן, איז ער קען ער עס פארציילן פאר יעדן איינעם, און ער האט נישט מורא אז מען וועט אים שטערן, אדרבה מענטשן וועלן אים נאר צוהעלפן, ממילא אפילו לראש, אנהייב פון די זאך קען ער עס פארציילן, אבער דער רשע וואס ער וויל טון שלעכטע זאכן, האט ער מורא אז טאמער ער וועט עס גיין פארציילן וועלן אים מענטשן שטערן, ממילא טוט ער אליין זיין מויל טוט פארדעקן די רויב וואס ער פלאנט צו טון, ווייל ער וויל נישט אז איינער זאל אים שטערן פון זיינע שלעכטע פלענער. די גרא זאגט, ברכות לראש צדיק, א צדיק וואס ער איז פארנומען צו בענטשן אידן, וועט דער אייבערשטער אים בענטשן, אבער די מויל פון די רשעים וועט זיי פארדעקן די רויב די שלעכטע רייד וואס זיי טוען שעלטן אנדערע מענטשן, וואס מען זאגט פאר יענעם זאגט מען פאר זיך, ס'וועט צוריקקומען אויף אים אליין. און מיט דעם איז ער מסביר פארוואס ביים צדיק שטייט א לשון יחיד צדיק און ס'שטייט אויכעט לראש, און ביי די רשעים שטייט רשעים בלשון רבים און ס'שטייט פי, זאגט ער ווייל דער צדיק אפילו ווען ער האט נאר א מחשבה טובה צו גיין בענטשן א איד, ס'איז נאר לראש צדיק, ס'איז ער פאר זיך האט עס נישט געזאגט פאר קיינעם און ס'איז נאר אין זיין קאפ ס'א מחשבה, שוין וועט דער אייבערשטער אים בענטשן ווייל מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, ביי די רשעים ווילאנג ס'נעמען זיך נישט צאם צוויי רשעים און מיט די מויל זאגן זיי איינער פארן אנדערן שלעכטע רייד, זיי בארעדן א צווייטן, איז אויב ס'איז נאר א מחשבה, ווילאנג זיי זאגן עס נישט ארויס פונעם מויל, איז מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, אבער ווען זיי זאגן עס ארויס פונעם מויל און ס'איז רשעים איינער צום צווייטן זאגט עס, דעמאלט וועל וועט זיי פארדעקן די רויב און זיי וועלן אליין באשטראפט ווערן, ס'וועט צוריק קומען צו זיי. זאגט דער תרגום, ברכתא תהוין על רישא דצדיקיא, ובפומהון דרשיעי נכסי חטופא. זאגט דער פסוק זכר צדיק לברכה, די געדענקעניש פון א צדיק איז צו א בענטשינג, ווען מען דערמאנט דעם צדיק, נישט נאר ביים לעבן איז געשטאנען פריער ברכות לראש צדיק, נאר אויכעט ווען מען דערמאנט אים נאר, ווען ער לעבט שוין נישט, ס'איז נאר א זכרון פון אים, בענטשט מען אים אויכעט, יעדער געדענקט זיינע גוטע מעשים און מען בענטשט אים אויף דעם, ושם רשעים ירקב, די נאמען פון די רשעים, ס'איז נאכנישט קיין זכר, מען רעדט דא אז זיי לעבן נאך, אפילו ווען זיי לעבן נאך וויל קיינער נישט רעדן פון זיי ירקב, זייער נאמען וועט אינגאנצן אפשימלען, אזוי ווי א זאך וואס מען נוצט נישט, מענטשן וועלן נישט וועלן אויפברענגען זייערע נעמען אויפן מויל, ממילא וועלן זיי בלייבן אפגעשימלט, אזוי ווי א זאך וואס מען נוצט נישט. זאגט די תרגום דוכרנא דצדיקי ברכתא ושמא דרשיעי נדעך. זאגט דער פסוק, חכם לב יקח מצוות, א מענטש וואס האט א קלוגע הארץ, ער נעמט מצוות, ווי רש"י זאגט, אזוי ווי משה רבינו וואס יעדער האט זיך עוסק געווען אין ביזת מצרים, ביזת הים, און ער האט גענומען די ביינער פון יוסף הצדיק, ער האט גענומען די מצוה ארויפצוטראגן יוסף הצדיק לקבורה. די מפרשים זאגן, חכם לב יקח מצוות, רבינו יונה זאגט, אז יעדע מצוה וואס קומט אים אונטער נעמט ער, און אפילו אזא מצוה וואס מען דארף זיך מתחייב זיין, ס'קומט נישט אזוי פון זיך אליין, טראכט ער אויכעט וויאזוי קען מען מאכן אז מ'זאל מחויב ווערן מיט די מצוה. דער גרא זאגט, חכם לב יקח מצוות, ווי נאר ס'קומט אים אונטער א מצוה כאפט ער עס און ער טוט עס גלייך, ער שטופט עס נישט אפ. ואויל שפתים ילבט, דער מענטש וואס ער טוט ארויסברענגען מיט די ליפן שלעכטע זאכן, איז ילבט, ער וועט געשטרויכלט ווערן און אפגעמוטשעט ווערן צוליב די שלעכטס וואס ער רעדט מיט'ן מויל. זאגט דער גרא, נאכדעם ווי מיר האבן מיר געשמועסט חכם לב יקח מצוות מיינט אז ער נעמט די מצוה גלייך און ער טוט עס אויפן פלאץ און נישט ער שטופט עס אפ, ואויל שפתים מיינט אז ער זאגט מיטן מויל איך וועל עס טון מארגן איך וועל עס טון איבערמארגן ער שטופט עס אפ, און אזא איינער וועט געשטרויכלט ווערן, ווייל מחשבה מועלת אפילו לדברי תורה אפילו א מענטש האט א פלאן צו ענדיגן א מסכתא טאמער ער זאגט ער עס ארויס פונעם מויל אדער ער זאגט איך וויל מארגן אויפשטיין פרי און איך וויל דאס טון און יענץ טון אפילו גוטע מצוות און מעשים טובים אבער דאס אליין אז מען מאכט א פלאן און מען שטופט עס אפ, מען טוט עס נישט גלייך, דאס מאכט שוין אז ס'זאל נישט מקוים ווערן למעשה. ואויל שפתים ילבט מיינט אויכעט אז דער רשע, דער שלעכטער מענטש, מיטן מויל רעדט ער פון נעמען מצוות, איך גיי טון אזוי, איך גיי טון אזוי, אבער ווען ס'קומט למעשה, פירט ער עס נישט אויס למעשה, נאר דער חכם לב, ער יקח מצוות, ער נעמט עס און ער טוט עס אויספירן למעשה. זאגט דער תרגום, דחכים ליבא יקבל פוקדנא וסכלא בספוותיה מתאחד. זאגט דער פסוק, הולך בתום, ווער ס'גייט מיט א גאנצקייט, ילך בטח, דער קען גיין פארזיכערט, ער וועט נישט געשטרויכלט ווערן, און דער אייבערשטער וועט אים נאך העלפן ער זאל קענען מצליח זיין, ומעקש דרכיו, דער וואס פארדרייט זיינע גוטע וועגן, און ער גייט אויף קרומע וועגן, יודע, טייטשט רשי ער וועט צעבראכן ווערן, ער וועט באקומען יסורים, יודע זאגן די מפרשים, אפילו ער פארציילט נישט זיינע פלענער, ווי אונז האבן פריער געלערנט ופי רשעים יכסה חמס, אבער דער אייבערשטער וועט זיכער מאכן אז זיינע שלעכטע פלענער זאלן באקאנט ווערן, און מענטשן זאלן אים אפרעדן אדער שטערן ער זאל עס נישט קענען אויספירן למעשה. אין זוהר הקדוש האבן מיר געלערנט פאריגע וואך דאנערשטאג, מעקש דרכיו יודע אז זיין צורה וועט באקאנט זיין פאר די מקטריגים, דער אייבערשטער געבט אראפ זיין בילד פאר די מקטריגים, און זיי זוכן אים אויף, און זיי נעמען נקמה פון אים דארט וואו ער איז.

ואויל שפתים ילבט, און דער מיט די שלעכטע ליפן, וואס ער זאגט ארויס מיטן מויל אז ער וויל טון שלעכטס, וועט ער געשטרויכלט ווערן. זאגט דער מצודות, די טבע איז, אז ווען א מענטש דרייט זיך ארום מיט שלעכטע פלענער, ווילאנג ער זאגט עס נישט ארויס פאר א צווייטן איז דער כעס זייער גרויס, און דעמאלטס איז דא א מעגליכקייט אז ער זאל עס אויספירן למעשה. איינמאל ער הייבט אן רעדן דערפון און ער זאגט פאר זיינע חברים איך גיי טון אזוי און איך גיי טון אזוי, ווערט ער שוין אטאמאטיש אביסל בארואיגט, טייטשט ער, קורץ עין, דער וואס ווינקט נאר מיטן אויג, האט יענער וואס מורא צו האבן, יתן עצבת, ער געבט אריין א עצבות אין יענעם מיט דעם, ווייל ס'קען נאך זיין ער גייט עס אויספירן למעשה. ואויל שפתים, טאמער ער האט שוין ארויסגעברענגט דעם שלעכטס אויף זיינע ליפן, האט ער זיך שוין אביסל בארואיגט, ילבט, ער ווערט שוין אפגעמוטשעט פון דעם וואס ער האט נאר ארויסגעזאגט די פלענער, און ס'וועט נישט אויסגעפירט ווערן אזוי שטארק די סטראשע למעשה.

הנחל, א טייכל לויפט אדורך אינמיטן א פעלד, קען מען נישט געבן איין פאה ביי די עק פונעם פעלד און דאס זאל זיין פאר די גאנצע פעלד, ווייל די פעלד איז דאך איבערגעהאקט, ס'האט א דין ווי צוויי באזונדערע פעלדער, און מען דארף פון יעדן פעלד אראפגעבן פאה, ווי ס'שטייט אין פסוק פאת שדך, פון דיין איין פעלד זאלסטו אראפגעבן פאה, מען קען נישט אראפגעבן פון איין פעלד אויפן צווייטן. די זעלבע זאך ביי שלולית. דאס איז א וואסער לויף, אזא קאנאל וואס לויפט אדורך און ס'טיילט צו וואסער פאר די ארומיגע פעלדער, אז דאס לויפט אדורך טוט עס אויכעט איבערהאקן א פעלד, און די מפרשים זאגן אז דאס איז אלעס אויב ס'האקט טאקע איבער די גאנצע פעלד, ס'בלייבט נישט קיין פיר איילן ווי ס'איז באהאפטן די צוויי זייטן פונעם פעלד, אויב ס'איז דא פיר איילן קען דאך די בהמה וואס אקערט מיט אלע זיינע כלים אדורכגיין געהעריג צווישן איין האלב פון דעם פעלד און די אנדערע, און דעמאלס הייסט עס נישט איבערגעהאקט, און מען קען אראפגעבן איין פאה פאר ביידע זייטן. ודרך היחיד, א וועג ווי א יחיד גייט וואס דאס איז פיר אמות ברייט, דאס טוט אויכעט איבערהאקן, ודרך הרבים, און כל שכן א דרך הרבים וואס דאס איז זעכצן אמות ברייט, ער וואלט עס בכלל נישט געדארפט זאגן, נאר וויבאלד מיר וועלן שפעטער זען אז ביי ביימער טוט נישט איבערהאקן די אלע זאכן פון די משנה, ברענגט ער דא ארויס די דרך הרבים, אז אפילו א ברייטע דרך הרבים וואס איז זעכצן אמה ברייט, טוט אויך נישט מאכן קיין הפסקה צווישן ביימער. זאגט די משנה ושביל הרבים, אויכעט א שמאלע וועג וואס א רבים נוצט, האקט איבער, ושביל היחיד, אדער א שמאלע וועג וואס א יחיד נוצט, הקבוע בימות החמה ובימות הגשמים, וויבאלד דאס איז א שמאלע וועג, סיי פון א רבים און סיי פון א יחיד, מוז עס זיין קבוע צו גיין דערין סיי אין די זומער און סיי אויכעט אין די ווינטער ווען ס'איז די סדר אז מען פלאנצט אן די פעלדער. אויב ס'איז א דרך היחיד, א דרך הרבים, וואס דאס איז א ברייטערע וועג, פיר אמות צו זעכצן אמות, איז אפילו ס'איז נאר א וועג אין די זומער, אבער אין די ווינטער שטייט עס ליידיג, האקט עס גוט איבער די פעלד. אבער וויבאלד ס'איז א שמאלע וועג, מוז עס זיין קבוע סיי פאר די זומער און סיי פאר די ווינטער כדי ס'זאל הייסן א הפסקה. זאגט די משנה והבור, א ליידיגע שטח אויפן פעלד וואס דארט האט מען בכלל נישט אנגעבויט, אדער והניר, א שטח וואס מען האט אויפגעאקערט אינמיטן די פעלד, און ס'האקט איבער פון איין עק פעלד צום אנדערן, וזרע אחר, אדער מען האט איינגעפלאנצט א צווייטע מין זאמען, אויף די רעכטע זייט פונעם פעלד איז איינגעפלאנצט ווייץ, אויף די לינקע זייט פונעם פעלד איז ווייטער איינגעפלאנצט ווייץ, און צווישן די צוויי ווייצן פעלדער טוט אדורכלויפן א שורה פון א צווייטע מין זאמען, מען רעדט דא אז יענע זאמען מיט ווייץ איז נישט קיין כלאים, למשל עס איז געווען זונין וואס מען לערנט אנהייב מסכת כלאים אז דאס הייסט נישט קיין כלאים מיט חיטין, ווייל אויב די אנדערע זאמען איז כלאים וואלט מען דאך שוין סייווי געדארפט אפטיילן און מאכן א הפסק צווישן די אנדערע מין זאמען מיט די חיטין, פון א רובע הקב וואלט מען געדארפט אפשפרייטן און דאס אליין וואלט שוין געווען א הפסק פאר זיך, דא רעדט מען אז עס איז אנגעבויט נאנט איינס צו די אנדערע און דאך וויבאלד ס'לויפט אדורך א זרע אחר טוט עס איבערהאקן און ס'הייסט שוין ווי צוויי פעלדער. זאגט די משנה והקוצר לשחת ווען איינער שניידט אפ די גראז נאך פאר עס איז געוואקסן א דריטל דערפון ווייל ער וויל עס געבן צו עסן פאר די בהמות מפסיק האקט עס איבער דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אינו מפסיק אלא אם כן חרש אויב מען האט נאר אפגעשניטן זאג איך אז דאס הייסט די תחילת קצירה די אנהייב פונעם אפשניידן פונעם פעלד ס'הייסט נישט אזוי ווי א באזונדערע זאך עס טוט נישט איבערהאקן חוץ טאמער מען האט אפגעשניטן און מען האט אויכעט אויפגעאקערט דארטן דעמאלטס טוט עס שוין איבערהאקן. משנה בית, האמער דאך געלערנט אין פריער אין די משנה אז א שלולית, דאס הייסט א אמת המים וואס לויפט אדורך, הייסט א גוטע הפסק, און דער תנא קמא האט געזאגט אז נישט קיין חילוק ווי שמאל אדער ווי ברייט ס'איז, אייביג האקט עס איבער די פעלד ס'הייסט ווי צוויי פעלדער. קומט יעצט ר' יהודה און ער קריגט אויף דעם, אמת המים שאינה יכולה להיקצר כאחת ר' יהודה אומר מפסקת, ר' יהודה האלט, כדי א אמת המים זאל מפסיק זיין, מוז עס זיין אזוי ברייט אז ווען א מענטש שטייט אינדערמיט פון דעם וואסער לויף, קען מען נישט אפשניידן די תבואה פון ביידע זייטן וואס וואקסן אויף די ביידע פעלדער אין די זייט אויף איין מאל, אבער אויב מען קען נאך אפשניידן די צוויי תבואה פעלדער פון די זייטן ווען מען שטייט אינמיטן די אמת המים, הייסט עס נישט קיין הפסק. פארוואס קריגט רבי יהודה נאר ביי אמת המים און נישט ביי די אנדערע זאכן? זאגט די משנה ראשונה, ווייל אמת המים איז א זאך וואס פעלט אויס פארן פעלד, די פעלד מוז צוקומען צו די וואסער כדי ס'זאל קענען וואקסן, איז ווילאנג ס'איז נישט גענוג ברייט און מ'קען נישט אפשניידן ביידע זייטן אויפאמאל, הייסט עס ווי א חלק פונעם פעלד און ס'הייסט נישט ווי א זאך וואס האקט איבער, אנדערש איז אבער א ליידיגע שטח, צו א אויפגעאקערטע שטח, וואס דאס איז נישט א זאך וואס פעלט אויס פארן פעלד, ממילא דארף עס נישט האבן דעם שיעור, און אפילו ווען ס'האט א קלענערע שיעור הייסט עס שוין א הפסק. זאגט די משנה וכל ההרים אלע בערג אשר במעדר יעדרון מען דארף עס מיט די הענט מיט כלים אויפאקערן מען קען נישט דער אקס מיט זיינע כלים קענען נישט דארטן גיין אויפגראבן ס'איז צו הארט און ס'איז צו שפיציג מען קען נישט ארויפגיין דערויף איז אף על פי שאין הבקר יכול לעבור בכליו דער רינדער אדער דא א גירסא הבקר דער מענטש וואס פירט די רינדער קען נישט ארויפגיין דארט אויף דעם שטח מיט זיינע כלים ער קען נישט דארט פירן די רינדער און די אקער אייזנס, וואלט דאך געווען א סברה צו זאגן אז דאס טוט איבערהאקן דעם פעלד, הוא נותן פאה לכל, זאגט די משנה ניין מען קען געבן איין פאה פאר די גאנצע פעלד, ווייל מענטשן וואס זעען דעם שטח אינדערמיט וואס איז נישט אנגעבויט זאגן זיי, יעצט האט ער עס טאקע געלאזט ליידיג ווייל מיט די רינדער וואס ער האט אויפגעאקערט די גאנצע פעלד האט ער נישט געקענט דאס אקערן, ס'איז צו שווער געווען, אבער שפעטער וועט ער צוריקקומען מיט ארבעטערס וואס מיט כלים מיט די הענט קענען זיי עס יא אויפאקערן און אנבויען, און שפעטער וועט ער צוענדיגן דעם חלק, אבער ס'איז נאכנישט קיין הפסק, ס'מאכט נישט אז ס'זאל הייסן ווי צוויי פעלדער. משנה ג', הכל מפסיק לזרעים, די אלע זאכן וואס מ'האט פריער אויסגערעכנט אין די משנה, די ווארט הכל זאגט די ירושלמי קומט מרבה זיין אויכעט א פעלזן שטיין, אויב ס'לויפט אדורך אינמיטן די פעלד א הארטע פעלזן שטיין וואס מ'קען נישט, די אקער אייזן גייט נישט אדורך אויף דעם, מ'דארף עס אונטערהייבן און אריבערלייגן אויף די אנדערע זייט, אפילו ס'איז גאר שמאל, טוט עס איבערהאקן לזרעים, אז אויב ס'איז אנגעפלאנצט תבואה אויף די זייט און אויף די זייט, איז עס א, און ס'לויפט אדורך אינמיטן א נחל, א שלולית און איינע פון די אנדערע זאכן, אדער א סלע, טוט עס גוט איבערהאקן, ואינו מפסיק לאילן, ביי ביימער הייסט עס נאכנישט קיין הפסק אלא גדר, נאר אויב ס'איז דא א גדר וואס איז צען טפחים הויעך, דאס הייסט א גוטע הפסק, לגבי ביימער, אז מ'זאל מוזן געבן פון יעדע בוים באזונדער, און מ'זאל נישט קענען געבן פון איין בוים אויף א בוים וואס ליגט אויף די אנדערע זייט פונעם גדר. ואם היה שער כותש, אויב די צווייגלעך פון די ביימער זענען אריבערגעגאנגען העכער דעם גדר און עס האט זיך אריינגעשטויסן איינס אינעם צווייטן, עס האט זיך צוזאמגעוואקסן, אינו מפסיק, דעמאלטס איז דער גדר אליין אויך נישט קיין הפסק, אלא נותן פאה לכל, מען קען געבן איין פאה פאר די אלע ביימער. משנה ד'. ולחרובין, פאר באקסער ביימער וואס דאס וואקסט גאר הויעך. כל הרואין זה את זה, האלט די תנא קמא אז אויב ס'זעהט זיך איינס די אנדערע, ווי די ברטנורא איז מסביר ווען א מענטש שטייט נעבן איינע פון די ביימער קען ער זעהן די אנדערע ביימער, קען זיך מצרף זיין די אלע באקסער ביימער און מ'געט אראפ איין פאה פאר אלע. וויבאלד ס'איז זייער הויעך, זאגט די ראב"ד, הייסט עס אזוי ווי איין גרויסע פעלד, און אפילו ס'איז דא א גדר טוט עס נישט איבערהאקן, אמר רבן גמליאל, נוהגין היו בית אבא, מיין טאטע'ס משפחה פלעגט זיך פירן, שהיו נותנין פאה אחת לזיתים, פאר איילבירטן ביימער פלעגן זיי אראפגעבן איין פאה פאר אלע ביימער שהיו להם בכל רוח, אויף יעדע זייט פונעם שטאט, זיי האבן אראפגעגעבן, זיי האבן געהאט דארטן איילבירטן אויף אלע פיר זייטן פונעם שטאט, איז אלע ביימער פון מזרח, האבן זיי אראפגעגעבן פון איינס אויפן צווייטן און די זעלבע זאך אלע ביימער פון מערב און די זעלבע זאך פון צפון און פון דרום ולחרובין ביי די באקסער כל הרואין זה את זה האבן זיי געהאלטן אז ס'מוז זיך זעהן איינס די אנדערע און ביי די זיתים האבן זיי אראפגעגעבן פון א גאנצע זייט זאגט די משנה ראשונה רעדט מען אויך אז די ביימער האבן זיך געזעהן איינס די אנדערע ס'איז א חומרא אז פון איין זייט אויף די אנדערע פון מערב אויף דרום האבן זיי נישט אראפגעגעבן קיין פאה פון איינס אויפן צווייטן אפילו ס'האט זיך געזעהן רבי אליעזר בן רבי צדוק אומר משמו, רבי אליעזר בן רבי צדוק זאגט נאך פון רבן גמליאל, אף לחרובין שהיו להם בכל העיר, ביי די באקסער ביימער האט ער געהאט א גאר א שטארקע קולא, אז נישט נאר פון מזרח אויף מזרח האט מען אראפגעשיידט, נאר ער האט געהאט ביימער אויף מזרח האט ער אראפגעגעבן פון דעם פאה אויף אנדערע ביימער אפילו אויף מערב זייט וויבאלד ס'איז געווען אינעם זעלבן שטאט. זעט מען פון דעם אז רבי אליעזר בן רבי צדוק האלט אז ביי חרובין, ביי באקסער ביימער, איז זייער לייכט, און מען קען אראפגעבן פאה פון איינס אויפן צווייטן, אפילו עס איז נישט אויף די זעלבע זייט, אבער ביי די זיתים ביימער קריגט ער נישט, זעהן מיר פון דעם אז זיתים האבן א הארבערע דין ווי חרובין, ממילא זאגט די משנה ראשונה מוז מען טייטשן לזיתים שהיו להם בכל רוח, ס'מוז אבער זיין רואים זה את זה, און די עיקר חידוש איז אז אפילו ס'איז רואים זה את זה, אויב איינס וואקסט אויף מזרח זייט פונעם שטאט און איינס אויף דרום זייט, קען מען עס נישט מצרף זיין. משנה ה', הזורע את שדהו מין אחד, איינער וואס האט אנגעפלאנצט זיין גאנצע פעלד מיט די זעלבע מין תבואה, אף על פי שהוא עושהו שתי גרנות, אפילו ער קלויבט אראפ דעם פעלד אין צוויי באזונדערע צייטן, איינס קלויבט ער ווען ס'איז פייכט די תבואה, איינס קלויבט ער ווען ס'איז טרוקן, און ער מאכט צוויי באזונדערע שייערן, נותן פאה אחת, קען מען אראפגעבן איין פאה פון איין גורן אויף די גאנצע פעלד. זרעה שני מינים, אויב מ'האט אנגעפלאנצט צוויי אנדערע מינים, אף על פי שעשאן גורן אחת, אפילו מ'האט אלעס אפגעשניטן אין די זעלבע צייט און געמאכט איין שייער, נותן שתי פאות דארף מען געבן צוויי באזונדערע פאות פון יעדע מין אויף יענע מין. הזורע את שדהו שני מיני חיטים, ווען איינער פלאנצט אן זיין פעלד מיט צוויי מיני ווייץ, ווייץ אליין קען זיין א ברוינליכע און א ווייסע, עשאן גורן אחת דעמאלטס ווענדט זיך עס אויב האט ער געמאכט איין גורן און ער שניידט אלעס אפ אויף איין מאל נותן פאה אחת דעמאלטס געט מען אראפ איין פאה שתי גרנות אויב מ'האט אפגעשניטן די תבואה אין צוויי באזונדערע צייטן נותן שתי פאות דעמאלטס געט מען באזונדער פון די ברוינליכע און באזונדער פון די ווייסע זאגט דער משנה ראשונה דאס איז אלעס אויב מען האט קודם אפגעשניטן די זאכן, דעמאלטס ווענדט זיך עס צו יא גורן נישט גורן, אבער די עיקר חיוב פון פאה ווייסט מען דאך איז נאך פארן אפשניידן, מען דארף איבערלאזן ביים עק פונעם פעלד מחובר לקרקע. וואס איז דעמאלטס די הלכה טאמער א מענטש האט אנגעפלאנצט צוויי מיני חיטן? זאגט ער, ס'א כל שכן, מען קען פון די משנה זען אז אויב ווען מען שניידט אפ, איז ווענדט זיך עס צו מען האט געמאכט איין גורן אדער צוויי גרנות, איז ווען ס'איז בכלל נישט אפגעשניטן איז דאך עס אלעס אזוי ווי איין גורן, אז ס'איז ווי איין גורן קען מען אראפגעבן איין פאה פון אלע ביידע מינים צוזאמען. משנה ו', מעשה שזרע ר' שמעון איש המצפה, ר' שמעון איש המצפה האט געהאט איינגעפלאנצט זיין פעלד אויף דעם אופן צוויי מיני ווייץ, ובא לפני רבן גמליאל איז ער געקומען פאר רבן גמליאל און האט געפרעגט די שאלה צו מען דארף אראפגעבן פון יעדע מין באזונדער פאה צו מען קען געבן פון איין מין אויף ביידע. רבי גמליאל האט נישט געוואוסט די ענטפער ועלו ללשכת הגזית זענען זיי אינאיינעם ארויפגעגאנגען צו די סנהדרין בית המקדש ושאלו מ'האט דארטן געפרעגט אמר נחום הלבלר דער סופר נחום האט זיך אויסגעדרוקט מקובל אני מר' מיאשא איך האב מקובל פון ר' מיאשא שקיבל מאבא וואס ער האט געהערט פון מיין טאטן שקיבל מן הזוגות וואס ער האט מקובל פון די פארן תלמידי חכמים וואס זיי ווערן אויסגערעכנט אין מסכת אבות וואס זיי האבן מקבל געווען איש מפי איש פון שמעון הצדיק שקיבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני האבן זיי געזאגט אז די הלכה איז אזוי בזורע את שדהו ווען איינער פלאנצט איין זיין פעלד שני מיני חיטים אם עשאן גורן אחת אויב האט ער עס אראפ געשניטן אין די זעלבע צייט געמאכט איין שייער נותן פאה אחת קען ער אראפ געבן איין פאה פאר ביידע מינים שתי גרנות אויב מען מאכט צוויי באזונדערע גרנות נותן שתי פאות דעמאלטס דארף מען אראפ געבן צוויי פאות זאגט דא אויך די משנה ראשונה אז ר' שמעון איש המצפה האט זיכער געוואלט יוצא זיין די לכתחילה'דיגע שיטה און ער האט זיכער אראפ געגעבן די פאה ווען עס איז נאך געווען מחובר לקרקע זיין שאלה איז נאר געווען אפילו ווען ס'איז מחובר לקרקע, צו מען דארף געבן פון יעדע מין באזונדער אדער מען קען אראפגעבן פון איין מין אויף ביידע, און וויבאלד מען האט אים געזאגט אז ביים אפשניידן ווענדט זיך עס צו גורן אחת צו שתי גרנות, האט ער פון דעם פארשטאנען אז כל שכן אויב מען נעמט עס במחובר לקרקע וואס דעמאלטס הייסט עס זיכער אזוי ווי גורן אחת קען מען אראפגעבן פון איין מין אויף ביידע. משנה ז, שדה א פעלד שקצרוה גוים, גוים האבן עס אפגעשניטן, קצרוה ליסטים, אדער רויבער האבן עס אפגעשניטן. שטעלן זיך די מפרשים וואס איז די חילוק פון גוים מיט ליסטים? איז דא וואס זאגן אז ליסטים מיינט ליסטים ישראל, און די משנה ראשונה פרעגט אויף דעם ווייל ס'איז לכאורה א כל שכן, מה דאך ווען גוים שניידן עס אפ, גויאישע רויבער, זאגט די גמרא, אונז האבן עס געלערנט אין די משנה סוף מסכת בבא קמא, אז מען איז זיך נישט אזוי שנעל מייאש, און כל און דאך זאגסטו אז מען איז פטור וויבאלד גוים האבן עס אפגעשניטן, ביי ליסטים ישראל זאגט די משנה איז מען זיך זייער שנעל מייאש, ממילא אז מען איז זיך מייאש איז דאך עס פטור מטעם הפקר, איז דא וואס ענטפערן די מלאכת שלמה זאגט אז מען רעדט טאקע פון ליסטים ישראל אבער מען רעדט אויף א אופן וואס קיינער איז זיך נישט מייאש מען רעדט אויף א אופן וואס זיי האבן עס נאך בכלל נישט קונה געווען זיי האבן זיך אריינגעכאפט צו איינעם אין פעלד און אפגעשניטן זיינע תבואה און יענער האט געגעבן א קום אן און זיי זענען אנטלאפן מיט ליידיגע הענט אין די משנה זאגט מען אז וויבאלד רויבער האבן עס אפגעשניטן איז מען פטור אנדערע זאגן אז די קצרוה גוים מיינט אז א גוי האט געהאט א פעלד און ער האט עס אפגעשניטן און נאכדעם איז ער זיך מגייר, זאגט די משנה וויבאלד בשעת מען האט עס אפגעשניטן וואס דעמאלטס קומט ארויף די חיוב פאה איז ער נאך געווען א גוי, איז אפילו שפעטער ווען ער איז זיך מגייר דארף ער נישט אראפגעבן קיין פאה. נאך א וועג וויאזוי מען קען דא לערנען, אז ער האט פארקויפט זיין פעלד פאר גוים און זיי האבן עס אפגעשניטן און זיי האבן אים צוריק פארקויפט די זאכן אפגעשניטענערהייט, איז ער ווייטער פטור. זאגט די משנה נאך א פאל, קרסמוה נמלים, טאמער די מערעשקעס האבן אפגעבראכן די תבואה, ער האט עס נישט געדארפט אפשניידן זיי האבן עס אליין אראפגענומען, שברתה הרוח, ס'איז געווען הארט און די ווינט האט עס איבערגעבראכן, או בהמה, א בהמה האט אלעס אפגעטרעטן און און אראפגעריסן, פטורה אויף די אלע אופנים, איז נישט געווען קיין קצירה, אין פסוק שטייט נאר ובקצרכם, און אויף א אנדערע אופן איז מען פטור. זאגט די משנה, קצר חציה, טאמער די באלבאס פון די פעלד האט אליין אפגעשניטן די ערשטע האלב פונעם פעלד, וקצרו ליסטים חציה, און נאכדעם זענען געקומען די רויבער און זיי האבן אפגעשניטן די צווייטע האלב, פטורה, איז די גאנצע פעלד פטור, שחובת הפאה בקמה, די חוב פון די פאה, אדער דא א גירסא, שחובת הקציר בקמה, די חוב פון די אפגעשניטענע איז געבליבן אין די שטייעדיגע, ווייל אונז ווייסט מיר אז די עיקר חיוב איז ביים סוף פונעם פעלד, פאת שדך, און וויבאלד ער האט איבערגעלאזט די פאה דארט, און זיי זענען געקומען די רויבער און זיי האבן עס אפגעשניטן, איז קיינמאל נישט ארויפגעקומען קיין חיוב אויף די פעלד אז מען זאל דארפן געבן פאה. משנה ח, קצרוה ליסטים חציה, טאמער די ערשטע האלב פעלד האבן די רויבער אפגעשניטן, וקצר הוא חציה און נאכדעם האט ער, דער באלבאס אליין, אפגעשניטן די צווייטע האלב, נותן פאה ממה שקצר, דארף ער אראפגעבן פאה, אבער נאר אויף די צווייטע האלב וואס ער האט אפגעשניטן, די ערשטע האלב וואס די רויבער האבן אפגעשניטן, בלייבט פטור. קצר חציה, טאמער דער בעל הבית האט אפגעשניטן א האלב פון דעם פעלד ומכר חציה, נאכדעם האט ער די צווייטע האלב פון דעם פעלד וואס דארט ליגט די חיוב פאה פארקויפט פאר א צווייטע איד, הלוקח נותן פאה לכל, דער וואס קויפט אפ די צווייטע האלב, ער דארף אראפגעבן פאה פאר די גאנצע פעלד, און מען רעדט דא אויף א אופן וואס דער לוקח האט געוואוסט אז דער בעל הבית האט נאכנישט אראפגעגעבן פאה, און ס'הייסט ווי מען האט זיך אויסגענומען אז ער פארקויפט אים אלעס חוץ די פאה פאר די גאנצע פעלד. קצר חציה והקדיש חציה, טאמער דער בעל הבית האט אפגעשניטן א האלב פון דעם פעלד און די צווייטע האלב האט ער מקדיש געווען, הפודה מיד הגזבר הוא נותן פאה לכל, דער וואס וועט עס אויסלייזן פונעם גבאי הקדש, און מ'רעדט דא אז ס'איז נאך געבליבן מחובר לקרקע, ווייל אויב דער גבאי האט עס אראפגעשניטן איז דאך עס פטור אויף אייביג אפילו איינער לייזט עס אויס, נאר מ'רעדט דא אז ס'איז געבליבן מחובר און א איד לייזט עס אויס, הוא נותן פאה לכל, דער איד וואס לייזט עס אויס ער דארף אראפגעבן פאה פאר די גאנצע פעלד. זאגט די גמרא מסכת ברכות דף ה עמוד ב', תניא אונז האמיר געלערנט אין א ברייתא, אבא בנימין אומר, על שני דברים הייתי מצטער כל ימי, אלע מיינע טעג האב איך מיך גע'ערגערט און געמוטשעט אז איך זאל קענען מקיים זיין די צוויי זאכן, על תפילתי אויף מיין געבעט שתהא לפני מיטתי ס'זאל זיין פאר מיין בעט, און די גמרא וועט שוין מסביר זיין וואס דאס מיינט, ועל מיטתי און אויף מיין בעט שתהא נתונה ס'זאל זיין געלייגט בין צפון לדרום. איז ער מסביר, על תפילתי שתהא לפני מיטתי, פרעגט די גמרא מאי לפני מיטתי, וואס מיינט דאס פאר מיין בעט, אילימא לפני מיטתי ממש, אז ער האט זיך אראפגעשטעלט דאווענען פארנט פונעם בעט, ער איז נישט געשטאנען ביי די וואנט, נאר די בעט האט איבערגעהאקט צווישן אים און די וואנט, טויג דאך נישט, והאמר רב יהודה אמר רב, ואיתימא רבי יהושע בן לוי מנין למתפלל שלא יהא דבר חוצץ בינו לבין הקיר, ס'טאר נישט זיין קיין הפסק צווישן אים און די וואנט, שנאמר ויסב חזקיהו פניו אל הקיר ויתפלל, חזקיהו המלך האט זיך אויסגעדרייט צו די וואנט אליין און ער האט געדאווענט. און תוספות ברענגט ארויס אז א זאך וואס איז א קביעות'דיגע זאך, א טיש, א בענקל, דאס הייסט טאקע נישט קיין הפסק, אבער א בעט, דאס הייסט יא א הפסק. ענטפערט די גמרא לא תימא לפני מיטתי, ס'מיינט נישט אז ער האט געדאוונט פאר'ן בעט, אלא אימא סמוך למיטתי, נאנט צום אויפשטיין האט ער גלייך געדאוונט, ווי רש י זאגט, ער האט נישט געטון קיין שום מלאכה, און ער האט אפילו נישט געלערנט פאר'ן דאווענען. שטעלט זיך תוספות, פון וואו זעהן מיר דאס אז מ'זאל נישט מעגן לערנען פארן דאווענען? און תוספות ברענגט א פלאץ אין די גמרא דף י ד עמוד ב' ווי מ'זעהט אז רב האט יא געלערנט מיט זיינע תלמידים פארן דאווענען. איז דער רבינו יונה מאכט א חילוק זאגט ער רש י איז אויכעט מודה אז תלמוד תורה דרבים וואס א רבי לערנט מיט תלמידים דאס איז דוחה און מ'מעג זיכער לערנען אפילו פארן דאווענען ווייל אז זיי וועלן יעצט נישט לערנען ווער ווייסט צו זיי וועלן שפעטער האבן צייט צו לערנען אבער א מענטש פאר זיך זאל ער קודם דאווענען און נאכדעם לערנען. זאגט די גמרא ועל מיטתי שתהא נתונה בין צפון לדרום, ער האט זיך געמוטשעט אז די בעט זאל זיין אויסגעשטעלט צווישן צפון און דרום. דאמר רב חמא ברבי חנינא אמר רבי יצחק כל הנותן מיטתו בין צפון לדרום הויין ליה בנים זכרים, ער וועט געהאלפן ווערן ער וועט האבן זכרים, שנאמר וצפונך טאמער ס'וועט זיין דיין קאפ צו צפון, אזוי איז דער מעדני יום טוב מסביר אז ווען ס'איז אויסגעשטעלט די בעט צווישן צפון און דרום, און רש"י זאגט ראשו ומרגלותיו זה לצפון וזה לדרום, איז די עיקר דערפון אז די קאפ זאל זיין צו צפון, תמלא בטנם ישבעו בנים. און דער מעדני יום טוב זאגט טאקע אז הגם די ווערטער פון די חכמים דארף מען נישט קיין ראיה, ס'איז.

האמיר דאך געשמועסט אז רשי איז מסביר בין צפון לדרום מיינט ראשו ומרגלותיו זה לצפון וזה לדרום און רשי איז מסביר ונראה בעיני שהשכינה במזרח או במערב לפיכך נכון להסב דרך תשמיש לרוחות אחרות דער מגן אברהם אין סימן ג' סעיף קטן ז' ברענגט אבער פון רמ"ע מפאנו בשם הזוהר הקדוש אין פרשת במדבר פונקט פארקערט הנותן מטתו בין צפון לדרום מיינט אז די זייטן פון די בעט זענען איינס צו צפון איינס צו דרום, אבער די קאפ און די פיס זענען אויסגעשטעלט איינס צו מזרח און איינס צו מערב, און די זוהר הקדוש ברענגט ארויס אז די קאפ דארף זיין צו מערב זייט, און ער איז מסביר דארטן על פי סוד. זאגט טאקע דער שלחן ערוך הרב להלכה למעשה ברענגט ער פון טורי זהב אז ווער ס'איז אים נישט לייכט אויסצושטעלן דעם בעט אז ס'זאל זיין בין צפון לדרום ראשו ומרגלותיו זה לצפון וזה לדרום ווי רשי זאגט, איז נישט קיין איסור משמש צו זיין ווען די בעט איז אויסגעשטעלט בין מזרח למערב, מען קען זיך פארלאזן אויפן זוהר הקדוש וואס די זוהר הקדוש זאגט אז ס'דארף זיין דווקא אויסגעשטעלט ראשו ומרגלותיו זה למזרח וזה למערב. די בן יהוידע שטעלט זיך דא, וואס איז די פשט אז אבא בנימין האט זיך מצטער געווען אז די בעט זאל זיין בין צפון לדרום, ער איז דאך געווען דער ראש המשפחה האט ער נישט געקענט אליין אויסשטעלן די שטוב וויאזוי ער וויל? זאגט ער ניין, קודם כל ס'קען זיין ס'איז געווען זייער שמאלע דירות, און ס'איז געווען אויסגעשטעלט אזוי מ'האט געמוזט אנדערש לייגן די בעטן, ס' זאגט ער ס'קען זיין אז די גאנצע הויז איז געווען געבויט נישט ממש אייניג מיט די זייטן פון די וועלט, און טאמער ער וואלט געוואלט אויסשטעלן דעם בעט בין צפון לדרום וואלט ער עס געדארפט לייגן שיף, אויסגעשטעלט שיף אינמיטן שטוב און ס'גייט דאך נישט אזוי מ'קען נישט אזוי, נאכדערצו ווען ס'איז א קליינע דירה און מ'דארף נאך האבן פלאץ פאר די קינדער. און נאכדעם זאגט ער ס'קען זיין אז ער האט געהאט א ספק צו די פשט איז ווי רש"י אז ס'דארף זיין צו קאפן צו דרום און די פיס די קאפ צו צפון און די פיס צו דרום אדער אפשר ווי די זוהר הקדוש אז די קאפ און די פיס דארפן זיין איינס צו מזרח און איינס צו מערב ממילא האט ער זיך אייביג געעגבערט פארוואס ער קען נישט געהעריג יוצא זיין די שיטות ער ווייסט נישט וועלכעס איז די ריכטיגע וועג וויאזוי מ'דארף אויפשטעלן דעם בעט. זאגט די גמרא תניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא אבא בנימין אומר שניים צוויי אידן שנכנסו להתפלל זענען אריין געגאנגען אין שול דאווענען וקדם אחד מהם להתפלל איינער האט פריער געענדיגט ולא המתין את חברו ער האט נישט אויסגעווארט דעם חבר ויצא און ער איז ארויסגעגאנגען ווי תוספות איז מסביר אז מען רעדט דא די אמאליגע צייטן וואס די שולן זענען געווען אינדרויסן פונעם שטאט און אז ס'איז ביינאכט האט דער מענטש מורא צו זיין דארט אליין האט מורא אהיימצוגיין אליין טורפין לו תפלתו בפניו דאן כאפט מען אים אוועק זיין תפילה, אין פנים, און דער אייבערשטער נעמט נישט אן די געבעט פון דעם איד וואס ער האט נישט אויסגעווארט דעם חבר, שנאמר, שטייט א פסוק אין איוב, טורף נפשו, ער כאפט אוועק זיין נפש, דאס מיינט זיין דאווענען, באפו, פאר זיין פנים, הלמענך תעזוב ארץ, דו מיינסט טאקע אז ווייל דו ביסט אוועקגעגאנגען פונעם חבר, וועט די שכינה הקדושה אויכעט פארלאזן דעם חבר? ולא עוד, אלא שגורם לשכינה שתסתלק מישראל, ער איז גורם אז די שכינה זאל זיך אפטון פון די אידן שנאמר ויעתק צור ממקומו, ואין צור אלא הקדוש ברוך הוא שנאמר צור ילדך תשי, ואם המתין לו טאמער מען האט יא אויסגעווארט דעם חבר מה שכרו וואס איז די שכר, אמר רבי יוסי ברבי חנינא זוכה לברכות הללו שנאמר לוא הקשבת למצוותיי, ווען דו וואלסט ווען אויסגעווארט צוליב מיינע מצוות ווי רשי זאגט צוליב די מצוה וואס איך האב געהייסן מען זאל טון גמילת חסד איינער מיטן צווייטן, און די מפרשים רבינו יונה ברענגט נאך א פשט למצוותיי, זאגט ער עס איז צוויי מצוות, דיין דאווענען און דעם חבר'ס דאווענען, אדער ברענגט ער א פשט למצוותיי איז א לשון פון צוות בעלמא, א קאמפאניע, וויבאלד ווען דו וואלסט אויסגעווארט צו מאכן א קאמפאניע פאר דיין חבר וואלסטו אים נישט געלאזט אליין, ויהי כנהר שלומך וצדקתך כגלי הים, ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך וועסט געבענטשט ווערן מיט די אלע ברכות פונעם פסוק. האבן מיר געשמועסט אז תוספות זאגט אז דאס איז נאר געווען אמאליגע צייטן וואס די שילן זענען געווען אינדרויסן פונעם שטאט און עס איז נאר געווען ביינאכט, אבער די תוספות ברענגט פונעם ר"י אז אפילו אין אונזערע שילן און אפילו נישט ביינאכט דארף מען אויכעט אויסווארטן דעם חבר מען זאל אים נישט לאזן אליין אין בית מדרש ווייל ער קען נישט געהעריג זיך מצמצם זיין ווען ער ווייסט אז ער בלייבט אליין, זאגט דער רבינו יונה טאמער דער מענטש וואס ער בלייבט לענגער איז אריינגעקומען שפעט און ער האט אליין געוואוסט אז ער שטעלט זיך יעצט דאווענען וועט דער בית מדרש ווערן אויסגעליידיגט נאך פאר ער ענדיגט האט ער מגלה דעת געווען אז ער האט נישט מורא צו זיין אליין און מען דארף אים נישט אויסווארטן, און אויך נאר טאמער ער דאווענט די געהעריגע נוסח התפילה, טאמער ער לייגט צו אייגענע תפילות ותחנונים און פאר דעם ציעט זיך עס אויס לענגער דארף מען עס דארף מען אים נישט אויסווארטן. תוספות ברענגט אבער אז דער ר"י האט זיך יא אזוי נוהג געווען אפילו עס איז אריינגעקומען א מענטש אין בית מדרש אינמיטן האט ער זיך געזעצט לערנען אין א ספר ביז יעדער האט געענדיגט דאווענען ער האט מחמיר געווען ער האט אויסגעווארט אפילו אזוי זאגט דער זוהר הקדוש רבי יהודה ורבי יוסי אערעו בכפר חנין זיי האבן זיך אנגעטראפן אין דעם דערפל פון חנין, עד דהוו יתבי בי אושפיזייהו ווען זיי זענען געזיצן ביי זייער גאסט הויז אתא חד בר נש איז געקומען א מענטש וחד מטולא דחמרא קמיה ער האט געהאט א משא ער האט געשלעפט א פעסל וויין ועאל בביתא ער איז אויך אריינגעקומען אין דעם גאסט הויז אדהכי אמר רבי יהודה לרבי יוסי רבי יהודה האט זיך אנגערופן צו רבי יוסי והא תנינן אונז האמיר געלערנט דדוד מלכא הוה מתנמנם כסוס, ער האט געדרימלט נאר ווי א פערד, גאר א קורצע דרימל, שיתין נשמי, ושינתיה זעיר, זיין שלאף איז געווען זייער קורץ. אויב אזוי, האיך הוה קם בפלגות לילה, וואס איז די פשט אז ס'שטייט אז דוד המלך איז אויפגעשטאנען ביי חצות הלילה, האי שעורא זעיר איהו, די שעיר פון שינת הסוס איז דאך גאר קליין, ולהוי אתער אפילו בתלתות ליליא, אויב ער וואלט זיך געלייגט אנהייב נאכט און ער שלאפט דארטן שיתין נשמי וואס דאס איז בערך א האלבע שעה, וואלט ער אויפגעשטאנען א האלבע שעה נאכן צאת, וואס איז די פשט? אפילו נאך פאר דריטל נאכט, און וואס איז די פשט אז ער איז אויפגעשטאנען הערשט ביי חצות? אמר ליה האט אים ר' יוסי געענטפערט, בשעתא דעאל ליליא, ווען די נאכט איז אריינגעקומען הוה יתיב האט זיך דוד המלך אראפגעזעצט עם כל רברבי ביתיה מיט אלע מיניסטארן די הערן פון זיין שטוב ודאין דינא ער האט גע'פסק'נט דינים, ועסיק במילי דאורייתא, האט געלערנט תורה, ולבתר הוה נאים שינתיה עד פלגות ליליא, בערך א האלבע שעה פאר חצות, דעמאלטס האט ער זיך אראפגעלייגט אויף די שינת הסוס, ביז חצות הלילה, וקם בפלגות ליליא, ואתער, דעמאלטס האט ער זיך אויפגעכאפט ביי חצות, ואשתדל בפולחנא דמאריה בשירין ותושבחן, און ער האט ווייטער עוסק געווען, און געדינט דעם אייבערשטן מיט שירות ותשבחות. אדהכי אין די צווישן צייט וואס זיי האבן גערעדט אמר ההוא בר נש האט זיך אנגערופן דער פרעמדער מענטש וואס איז אריין געקומען דארט מיטן פעסל וויין און האט געזאגט וכי האי מלה דקאמריתו הכי עטס מיינטס אז אזוי איז די זאך רזא דמלה הכא די סוד פון די זאך איז אזוי דהא דוד מלכא חי וקיים לעלם ולעלמי עלמין דוד המלך איז דאך חי וקיים אויף אייביג דוד המלך איז זיין שורש אין די מידת המלכות, וואס דאס איז מקושר צו חיי עולמים, ודוד מלכא הוה נטיר כל יומוי האט אלע זיינע טעג זיך געהיטן דלא יטעם טעם מיתה, פארדעם איז ער נישט געשלאפן, ווייל ער האט נישט געוואלט טועם זיין קיין טעם מיתה, בגין דשינתא, די שלאף איז חד משיתין במיתה איהו, ס'איז א זעכציגסטל פונעם טויט, האט ער קיינמאל נישט געוואלט געהעריג שלאפן, כדי ער זאל נישט מרגיש זיין קיין טעם פונעם טויט, ודוד בגין דוכתיה צוליב זיין פלאץ זיין שורש זיין בחינה דאיהו חי וואס דאס איז לעבן לא הוה נאים אלא שיתין נשמי איז ער נאר געשלאפן זעכציג אטעמעס דעד שיתין נשמי חסר חד איהו חי ביז זעכציג אטעמעס דאס הייסט נײַן און פֿופֿציק אטעמעס אז דער מענטש שלאפט הייסט מען נאך חי מתמן ולהלאה פון דארט און ווייטער טעים בר נש טעמא דמותא שפירט מען שוין דעם טעם פון טויט ושליט אדער ולא שליט ביה סטרא דרוח מסאבא ממילא האט ער אכט געגעבן און נישט געשלאפן קיינמאל קיין שיתין נשמי אויף אמאל ווייל ער האט קיינמאל נישט געוואלט טועם זיין פון די רוח הטומאה וואס דאס קומט וואס דאס איז א רוח וואס דאס איז א טעם פון מיתה ודא הוה נטיר דוד מלכא דאס האט דוד המלך געהיטן דלא יטעם טעמא דמותא ער זאל נישט שפירן קיין טעם פונעם טויט ולא ישלוט ביה סטרא דרוחא אחרא עס זאל נישט שולט זיין אויף אים די אנדערע גייסט בגין דשיתין נשמי חסר חד ווען ס'איז נײַן און פֿופֿציק אטעמעס איהו רזא דחיים דלעילא דעמאלטס איז מען נאך פארבינדן מיטן סוד פון חיים עליונים עד שיתין נשמי דאינון שיתין חסר חד אינון נשמי עלאין ואלין רזא דלהון דתליין בהון חיי דעמאלטס קען מען נאך זיין אנגעבינדן אינעם לעבן ומכאן ולתתא פון דארט און ווייטער איז רזא דמותא הוא אז מען שלאפט יא זעכציק אטעמעס שפירט מען שוין דעם טעם פונעם טויט ועל דא דוד מלכא הוה משער שיעורא דליליא האט אזוי אויסגערעכנט דעם נאכט בגין דיתקיים בחיים ער זאל בלייבען לעבען דלא ישלוט ביה טעמא דמותא ס'זאל נישט שולט זיין אויף אים דעם טעם פונעם מיתה. וכד אתפלג ליליא ווען ס'איז געווארען חצות הלילה הוה מתקיים באתריה איז ער געבליבען מיט זיין מדריגה ער איז געבליבען חי וקיים בגין דכד אתער פלגא ליליא ווען ס'איז געווארען נתעורר די חצות הלילה וכתרא קדישא אתער און דעמאלס ווערט נתעורר די הייליגע כתר בעי דלא לאשכחא ליה לדוד מתקשר באתר אחרא באתר דמותא ער האט זיכער געמאכט אפילו ער האט נאר געשלאפן ווייניג אויף אמאל אז ווען ס'קומט אריין די חצות הלילה זאל ער נישט האלטן אינמיטן דרימל און אפילו דעם קורצן דרימל ווייל דעמאלטס ווען ס'ווערט נתעורר די כתר עליון טאר מען נישט טרעפן דעם מענטש פארבינדן מיטן אתר דמותא וואס דאס הייסט פארבינדן פארזינקען אין א שלאף בגין דכד אתפלג ליליא וקדושה עילאה אתער, ס'ווערט נתעורר די קדושה עליונה, ובר נש דנאים בערסיה דער מענטש וואס דרימלט אויפן בעט, לא אתער האט זיך נישט מתעורר געווען, ער האט זיך נישט אויפגעכאפט לאשגחא ביקרא דמאריה, זיך איינצוקוקן מיטן כבוד פון זיין באשעפער, הא איהו אתקשר ברזא דמותא ווערט דאך דער מענטש צוגעבינדן צום סוד המיתה ומתדבק און ער ווערט באהאפטן באתר אחרא אין א צווייטע פלאץ ועל דא דוד מלכא הוה קאים איז ער אויפגעשטאנען לאשגחא זיך אנצוקוקן ביקרא דמאריה תדיר שטענדיג אריינקוקן אינעם כבוד פון זיין באשעפער חי לגבי חי דוד המלך וואס ער ווערט צוגעגליכן צו חיים האט זיך אריינגעקוקט אינעם לעבעדיגן באשעפערס כבוד ולא נאים בשינתא און ער האט נישט געשלאפן לטעמא טעמא דמותא צו שפירן א טעם פונעם טויט ובגין כך הוה מתנמנם כסוס שתין נשמי נאר זעכציג אטעמעס, און איינס ווייניגער דערפון האט ער געדרימלט ווי א פערד ולא בשלימו, נישט קיין גאנצע זעכציג אטעמעס. אזוי האט געזאגט דער פרעמדער מענטש. אתו רבי יודא ורבי יוסי ונשקוה זענען געקומען צו אים און זיי האבן אים געקושט, אמרי ליה מה שמך וואס איז דיין נאמען, אמר להון חזקיה, אמרי ליה יתיישר חילך, דיין כח זאל זיך שטארקן ויתתקף אורייתך, זאלסט זיך קענען שטארקן אין די תורה. אין רמב"ם הייבט מען אן צו לערנען הלכות תשובה פרק א', זאגט דער רמב"ם כל מצוות שבתורה, בין עשה ובין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני הקל ברוך הוא, מען דארף זיך מתוודה זיין פארן אייבערשטן, זאגן אז מען האט געזינדיגט, שנאמר איש או אישה כי יעשו וגומר, והתוודו את חטאתם אשר עשו, זה וידוי דברים. וידוי זה מצוות עשה, א מצוות עשה, אז ווען א מענטש טוט תשובה זאל ער זיך מתוודה זיין. כיצד מתוודין, וויאזוי איז מען זיך מתוודה? אומר ער זאגט, אנא ה' איך בעט דיך באשעפער חטאתי עוויתי פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי איך האב חרטה, ובושתי ממעשי איך שעם מיך פון מיינע מעשים, ולעולם איני חוזר לדבר זה איך גיי מיך מער נישט צוריק קערן צו טון די זאך,

און די הגהות מיימוני ברענגט, אפילו א מענטש וואס איז סתם אזוי קראנק געווארן און האלט ביים שטארבן, זאגט מען אים אויכעט ער זאל זיך מתוודה זיין, אזוי ווי די גמרא זאגט אין מסכת שבת פרק במה מדליקין. וכן די זעלבע זאך א חובל בחבירו, א מענטש האט געמאכט א חבלה ער האט געשעדיגט דעם חבר והמזיק ממונו ער האט געשעדיגט דעם חבר'ס געלט, אף על פי ששילם לו מה שחייב לו אפילו ער האט אים באצאלט, די אלע היזקות, נזק, צער, ריפוי, שבת און בושת, אינו מתכפר, ווערט אים נישט פארצייט עד שיתוודה, ביז ער זאגט ווידוי וישוב מלעשות כזה לעולם, און ער טוט תשובה, ער גייט מער נישט טון די זאך קיינמאל, שנאמר מכל חטאות האדם, אויף יעדע מין זינד פון א מענטש דארף מען זיך מתוודה זיין. זאגט דער ספר חרדים, ראוי לשרת המלך, ס'פאסט אז מ'זאל באדינען דעם קעניג בכלי חמדה מיט גליסטיגע כלים, כלי כסף און כלי זהב, מיט גאלדענע און זילבערנע כלים, והרי הלב, דאס הארץ, איז עיקר האדם, דאס איז דער עיקר פון א מענטש, דאס איז כלי חמדה די גליסטיגסטע כלי שברמ"ח איברים פון אלע רמ"ח איברים וכתיב, כסף נבחר לשון צדיק אויך די צונג פון א צדיק איז ווי אויסדערוועלטע זילבער, גם שתי עיניים די צוויי אויגן פון א מענטש זענען כמאורות השמים ווי די ליכטיגקייטן פונעם הימל. די עשר אצבעות און די צען פינגער פון א מענטש זענען נגד עשר שמות הקודש, עשר ספירות. גם אזניים, אויך די אויערן זענען א כלי שרת לשמוע בהם דברי ה' צו הערן די רייד פונעם אייבערשטן כדכתיב שמעו ותחי נפשכם. והאבר להוציא צבאות ה' משרתיו עושי רצונו, די אות ברית קודש וואס דאס איז געמאכט געווארן אויפצושטעלן א מיליטער פון עושי רצונו פונעם אייבערשטן כמה קדושה צריך ווי הייליג דארף מען דאס האלטן ותוספות קדושה וטהרה און נקיות. והמוח, און די מוח, לחשוב מחשבות טהורות דארף מען מיט דעם טראכטן נאר ריינע זאכן, לדבוק ביוצר יתברך, זיך מדבק זיין מיטן אייבערשטן און לעיין בתורתו און אריינקוקן אין זיין תורה. והלב, און די הארץ דארף מען נוצן לשמוח בו, זיך פרייען מיטן אייבערשטן ובמצוותיו און מיט זיינע מצוות, ולחמול על עניים ויתומים, מען דארף זיך דערבארעמען אויף די ארעמע און די יתומים, וינוח ולא עצוב, דער מענטש זאל זיין רואיג און נישט אנגעצויגן, ולא כועס און נישט אויפגערעגט, והרגליים, און די פיס, הם הרצים דאס זענען די לויפערס, שיוצאים דחופים וואס זיי גייען ארויס געאיילט בדבר המלך צו טון דעם רצון פונעם אייבערשטן, ונגד שבעה משרתים אקעגן די שבעה משרתים, אדער דא א גירסא שכינה און משרתים, הם שבעה חוטים שבציצית, זיבן פון די פעדעמער פון די ציצית זענען אקעגן די זיבן משרתים, והשמיני און די אכטע פאדעם איז נגד הרצים. ונפש ורוח איז נגדם תפילין דראש ודיד, ולרמז כל העשר אצבעות צו מרמז זיין פאר אלע צען פינגער אתא להפחיד האדם שלא יחטא צו דערשרעקן דעם מענטש ער זאל נישט זינדיגן מיט די אלע צען פינגער, ראוי לשים נגד פניו איז פאסיג אז דער מענטש זאל שטעלן פאר זיך פאר זיין פנים ער זאל טראכטן פון הרצועה תלויה אז ס'הענגט א ריט שהם שלשלאות, פון אייזערנע קייטן, חציין של ברזל וחציין של אש, א האלב דערפון איז געמאכט פון אייזן, א האלב דערפון איז געמאכט פון פייער, און מען איז גרייט צו שלאגן דעם מענטש מיט יסורים קשים און אכזריים, טאמער ער וועט חלילה עובר זיין אויפ'ן רצון השם. לכן, שמור זאלסטו גוט אפהיטן עשרה משרתים די צען פינגער וואס זיי זענען די באדינער, ועבוד עבודתך בהם זאלסט טון מיט זיי נאר די רצון השם. לעת צורכך, ווען דו דארפסט צוקומען צו מענטשן, כמה תשפל, וויפיל וועסט דיך משפיל זיין לפני בני אדם, פאר מענטשן, ילווך מעות אז מען זאל דיך בארגן געלט, וכמה תחינות, וועסט דיך בעטן ביי זיי, און וכמה פעמים ישיבו פניך ריקם, אסאך מאל וועלן זיי דיר אפווארפן און צוריק קערן ליידיג. תשפל לפני הקל אלף ידות יותר, טויזנט מאל מער דארפסט דיך משפיל זיין פארן אייבערשטן, שהכל תלוי בחפצו יתברך, אלעס ווענדט זיך דאך אין דעם אייבערשטנ'ס ווילן, ואיך לא תבוש, ווי קענסטו דיך נישט שעמען, בשאלך בתפילתך ווען דו בעטסט ביי דיין געבעט כמה שאלות וטובות מאיתו יתברך, דו בעטסט אזויפיל גוטע זאכן פונעם אייבערשטן, דארפסט דיך אוועק שעמען, אם לא תהיה תפילתך תחנונים בדמעות, אויב דיין תפילה וועט נישט זיין מיט קיין געבעט און מיט קיין טרערן.